א גוטן ערב חנוכה, דער שיעור איז נישט קיין דברי תורה און קיין דברי התעוררות און קיין דברי חיזוק, יעצט גיי איך רעדן פשוט מאמע לשון, רבותי ווען ס'קומט אזא יום טוב ווי חנוכה, ווען ס'קומט עני יום טוב, ס'קומט ראש השנה יום כיפור איז אויך די זעלבע, קינדער האבן נישט קיין חדר זענען פרי פאר אלל פאר אלע חזירים, אבער ווען ס'קומט חנוכה איז נאך ארגער, פארוואס? ווייל ווען ס'קומט א יום טוב ווי ראש השנה יום כיפור, ווי נישט וואס, העלפט אדער דריי פערטל פון די צייט טרעפט מען זיך אין א שול. חנוכה מוזטו דאך דאס אויך נישט. חנוכה מען דאווענט אפ אינדערפרי און א גאנצן טאג האבן די קינדער אף, די מיידלעך האבן מיד ווינטער וויקעישן ווי דאס רופט זיך, אדער חנוכה וויקעישן, ענד עט די ענד אוו די דעי זענען זיי פרי פאר אלל פאר יעדן חזר. און דאס איז זייער נישט גוטע נייעס. דער עולם דארף וויסן די מינוט די קינדער האבן נישט קיין חדר, שארפן זיך אלע חזירים די ציין. אין יעדן שול טרעפט מען זיי, מען טרעפט זיי אויף טוירטינט עוועניו און אויף לי עוועניו, און די חזירים טוען אויסנוצן, זיי טוען יוטעלייזן די צייט אז זיי זאלן טשעפען מיט די קינדער. און מען מוז זיך וויסן צו וואטשן, און מען מוז וואטשן די קינדער. יעצט דער כלל ראשון, דער כלל גדול בתורה.
מען מוז רעדן אפן מיט די קינדער, די ערשטע זאך מוז מען זיי אויסלערנען וואס הייסט פרייוועט פארטס אוו דער באדי, ביי א יונגע אלעס וואס די אונטערהויזן דעקט צו איז פרייוועט פארטס אוו די באדי, ביי א מיידל איז אלעס וואס די בעדינג סוט דעקט צו, ווייל א מיידל האט מער פרייוועט פארטס אוו די באדי ווי די יונגע, ביי א מיידל איז די דדים, די בריסטן, די הוד יופי איז אויך א חלק פון די פרייוועט פארטס אוו די באדי. די וועג וויאזוי מען קען אנרירן די קינד איז דא זייער אסאך וועגן, קודם קען מען אים אנרירן מיט די הענט, און נאכדעם קען מען אים אנרירן מיט די פיס, און נאכדעם קען מען אים אנרירן מיטן אבר אז מען זעצט ארויף דאס קינד אויף זיך, דאן מיט דיין אבר רירסטו אים אן, ס'איז דא אין די געימס איז דא אזוי, ס'איז דא בעיסבאל שפילט מען מיט די הענט, מען האט א בעט צו קלאפן די באל, מען האט א גלאוו צו כאפן די באל, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא פוטבאל, פוטבאל. מען געט א שטויס, אבער אויכעט מען ווארפט עס מיט די הענט. נאכדעם איז אבער דא א געים ווי סאקער. סאקער טאר מען נישט אנרירן מיט די הענט, נאר אדער מיטן קאפ אדער מיט די פיס, מען שטויסט. די זעלבע געימס שפילן די חזירים. אמאל רירן זיי דיך אן מיט די הענט, אמאל רירן זיי אן דיינע פרייוועט פארטס אוו די באדי מיט די הענט, אדער זיי נעמען דיין הענט און זיי רירן אן זייער פרייוועט פארט אוו די באדי. און אמאל גייט עס מיט די פיס, ער שטופט זיך אריין זיינע פיס צישן דיינע, אדער דיין פיס שטופט ער אריין צישן זיינע, און אמאל איז עס מיטן קאפ. אונז האמער אן ערנסטן פראבלעם, איך האב שוין געמיינט אז מציצה בפה איז שוין געסעטלט געווארן, וואס האמער אונז געהאט א פראבלעם? מ'האט געמוזט וואוטן פאר די בלאזיא ווייל ער האט צוגעזאגט מציצה בפה, אזוי האט מען אונז איינגערעדט, און ס'אמת, אונז האמער נישט קיין פראבלעם. ברוך מאטכע איז אין די גאס, ער האט געמאכט יעדן מציצה בפה נאר, די קינדער זאגן נעבעך אז ער האט זיי אויך געמאכט אז זיי זאלן אים מאכן מציצה בפה, פוי דער חזיר. עניוועי, יעצט לויט ווי ס'זעהט אויס גייט ער צוריק זיצן, און וואס וועט זיין יעצט מיט מציצה בפה, איך האף אז דיבלאזיא האט אונז געבן מציצה בפה, ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז וואס מען דארף לערנען מיט די קינדער, פוינט בלענק! זיצט א חזר אין מקווה, שטופט זיך אריין אינעם קינד, ער רירט אים נישט אן מיט די הענט, ער רירט אים אן מיט זיין אבר, און ס'איז נאך א קישוי אבר, ער איז עובר אויף כריתות, און נאכדעם איז ער מכשיל דאס קינד, נעווער מיינד די עבירה יעצט, יעצט האבן מיר דאך א פראבלעם, דאס קינד ווערט מענטלי דיסטורבד, די אלע זאכן דארף מען אויסלערנען די קינדער, ווייל טאמער לערנסטו נישט אויס די קינדער, און די קינד איז זייער אינעסענט, עט די ענד אוו די דעי גייסטו ליידן פאר דעם אינעסענסי. ווען דאס קינד וועט אנהייבן צו כאפן וואס מען האט מיט דעם געטון וועט זיין גרויסע צרות. סאו דער ענין פון טאטשן איז דא אסאך וועגן, דער קינד דארף דאס וויסן, דער איז נאו ריזען פארוואס א קינד זאל דאס נישט וויסן, ער וואקסט דאך אויף, הי איז גראוען אפ, מען דארף אים דאס אלעס אויסלערנען. און יעצט וועל מיר גיין ווייטער, מען טאר נישט ארויף זעצן א קינד אויף די שויס ווייל דאס ברענגט נישט קיין גוטס, דער חזיר דער פעדאפייל געט זיך נאך זיינע תאוות, דאס קינד פילט עפעס מען שטופט אין אים, הי איז סטארטינג טו געט ווערי סקעפטיקעל, סאו יו העוו טו טיעטש די טשילדרען דיס, קיינער טאר אים נישט ארויף זעצן אויף די שויס, און אפילו נישט זיין אייגענער טאטע, און אוודאי נישט קיין שטיף טאטע, און די זעלבע איז מיט די מיידלעך, ס'איז יעצט געווען א סטאדי אין ארץ ישראל, די מיידלעך זענען כמעט אזויפיל נפגע געווארן, אין פערסענטעדזש ווייז וויפיל יונגלעך זעהט אויס אז נישט נאר געי ארבעטן שטארק נאר די לעסביענס ארבעטן אויכעט פונקט אזוי שטארק אזוי זעהט זיך אויס עניוועי יעצט זאל מיר גיין ווייטער מען דארף וואטשן מען זאל נישט לאזן די קינדער גיין נאך געלט ווען מען נוצט די קינדער גיין נאך געלט באקומען זיי א פאוער זיי האבן געלט. ער קען גיין אין קענדי סטאר קויפן זיך וואס ער וויל, ווען ער איז עלטער קען ער קויפן דראגס, ס'פעלט נישט קיין סאליסעטערס פון דראגס, ס'איז אין אלע זייטן דא סאליסעטערס פון דראגס, ס'איז דא היימישע מענטשן וואס זיי פארקויפן דראגס, זיי קערן נישט אז דאס איז קינדער און מ'טאר זיי נישט פארקויפן, ס'איז דא פון אלע מינים. ווען א רבי זאגט ברענג אריין א ראפעל, זאל דער טאטע אפקאלן דעם רעבין און זאגן, איך לאז נישט מיין קינד גיין נאך געלט, איי דאונט קעיר, זאל די ישיבה צושפארן, מיין קינד איז נישט דיין שטח הפקר ארומצוגיין נאך געלט, דעטס איט, זאל די ישיבה באנעמען פונעם טאטן פינף דאלער צו צען דאלער חנוכה געלט שטאטס די ראפעל. א קינד טאר נישט האבן קיין מגע ומשא מיט קיין געלט. און נאכדעם איז אזוי, ס'איז דא א רעיס ווער ס'קען אריינברענגען מער געלט. זייער אסאך קינדער גנב'נען פון די עלטערנ'ס בערזלעך געלט. טאטעס און מאמעס לייגן נישט אוועק אין שטוב יעדע פרוטה. ס'ליגט. אמאל קומט א ארדערמען, געט מען אים אפאר צענט. בכלל אין יעדע הויז איז דא אזא מין זאך ווי ס'איז דא פעטי קעש. סאו די קינדער נעמען זיך גנב'נען פון די עלטערן ווייל ער מוז ברענגען מער וויפיל יענער האט געברענגט. טאמער די מלמדים זאגן פאר די קינדער איך וויל זען ווער ס'ברענגט די מערסטע, מאך זיכער אז דו ברענגסט דאס ווייניגסטע, זאג די מלמד ער זאל אויך מאכן א התחרות, א רעיס, ווער ס'קען אריינברענגען די ווייניגסטע געלט, און מאך זיכער אז דו ברענגסט א קוואדער, דעטס אלל. זאגט דעם רבי'ן קיינער האט מיר נישט געוואלט געבן, טו בעד, ס'מוז זיך אויפהערן די מין זאך אז די קינדער זאלן מוזן גיין נאך געלט, און בכלל לאמיר פארשטיין די זאך, דו ווילסט אז די קינד זאל גיין נאך געלט, וואס איז דיר דאס קינד שולדיג? בסך הכל צאלט זיין טאטע שכר לימוד, ווען נישט האלט מען אווער נישט, סאו וואס איז דיר דאס קינד יעצט געווארן א בעל חוב? איך דענק איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ, כ'האב חתונה געהאט איז געקומען דער ישועות משה דא אויף נאך געלט, און ער האט געזאגט געלערנט ביי אונז, מען האט דיך געהאלטן דארט, און האט פארלאנגט טויזענט דאלער. כ'מיין טויזענט דאלער, כ'האב דעמאלטס חתונה געהאט, ווי האב איך געהאט טויזענט דאלער אים צו געבן? האב איך אים מסביר געווען, ר' איד, איר האט מיך טאקע געהאלטן, אבער מיין טאטע האט באצאלט שכר לימוד יעדן חודש, סאו וואס ווילט איר יעצט? זאגט ער, ניין, דער שכר לימוד איז נישט גענוג. זאג איך אים, אז ס'איז נישט גענוג, נעם מיין טאטן, קאל אים אפ, און זאג אים אז ס'איז נישט געווען גענוג, ער זאל צולייגן. וואס ווילסטו יעצט פון מיר? און דאס דארפט עטץ ענק אויסלערנען, עטץ זענטס נישט קיין עבד כנעני פאר די מוסד וואס האט ענק געהאלטן, ווייל די מינוט וואס דיין טאטע וואלט נישט געצאלט געלט וואלט מען דיך קיינמאל נישט געהאלטן דארט, סאו אז מ'וואלט דיך נישט געהאלטן דארט האסטו נישט קיין שום פראבלעם אז מ'האט דיך געהאלטן און דו זאלסט יעצט צולייגן געלט, דיין טאטע צאלט שכר לימוד. יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעדער טאטע דארף וויסן און יעדע מאמע אבוויעסלי דארף וויסן ווי די קינדער געפינען זיך, ס'איז נישט דא קיין סקול, ס'איז דא פינף זעקס טעג אף מיט שבת חנוכה, די שטאט איז גרויס, די בויעס האבן קארס, זיי האבן דראגס, זיי האבן חשיש, זיי האבן מאריוואנע, זיי האבן די פילס וואס מען לייגט אריין אין סעלצער, און די קאוקס, און זיי האבן די בראוניס, עס איז פיל פיל מיט דראגס. רבותי, יו העוו טו נאו ווער יור טשילדרען אר. און טאמער קענסטו שוין נישט קאנטראלן דיין קינד, און דו ווייסט נישט ווי ער איז, און דיין קינד איז אינגאנצן פון פֿופֿצן ביז זיבעצן צו ביז אַכצן יאר אלט, איז א בראך א מאמען און א בראך פון א טאטן וואס האבן אזא קינד געברענגט אויף די וועלט. און דעט שאוס אז די חינוך טויג נישט. אדער די ענווייראמענט ווי דו וואוינסט טויג נישט. ס'איז א אנבעליוועבל סטארי. וויפיל יונגע קינדער זענען היינט פארכאפט אויף דראגס? מ'האט אנגעהויבן צו זאגן נחום ראזענבערג האט געזאגט צו די דראגס דרײַסיק פראצענט עשיו דראגס עס דראגס עמךו יא פאריגע וואך איז אויך געווען א בחור אווערדראגד און געשטארבן פאר צוויי וואכן צוריק אויך איטס העפענינג אלמאסט אן וויקלי בעיסיס היינט שוין ביי וויקלי ס'איז בעסער ווי אמאל סאו דאס איז דער סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג איך טו גארנישט צו פארעכטן די מצב. און טאמער כאפט מען מיך מאך איך לצנות פון דעם וואס ער האט עס מיר געזאגט. יעצט וועם האבן זיי חוזק געמאכט פון? פון זיך אליין. וועם האבן זיי אונטערגעברענגט? זייערע אייגענע קינדער. יעדער טאטע יעדע מאמע מוז וויסן מיט וועם גייען דיינע קינדער. יעצט ווען זיי קומען אהיים דרײַ פארטאגס איט רעיזעס א רעד פלעג. וואוהין מיינע קינדער גייען ביז דרײַ פארטאגס? עס קען נישט זיין ביי א נערמאלן נעיבער ווייל פארוואס איז ער אויף ביז דרײַ פארטאגס? סאו אבוויעסלי די קינדער זענען וועל עקוויפט. געלט. געלט האבן זיי מער פון אונז אלע, און זיי האבן קארס, און זיי האבן מיידלעך אין די זייט, און זיי האבן דראגס, און זענען פיל מיט אלקאהאל, דרינקס, און זיי גנב'נען פון די עלטערן אביסל מעדיקעישאנס אויך וואס זיי נוצן פאר פעין קילער, און ווען ס'קלעשט טאגעדער די דראגס מיט די פעין קילערס טרעפט מען זיי טויט, סאו עט די ענד אוו די דעי יו העוו טו נאו וועיר יור טשילדרען אר. יעצט ס'דא וואס זיי זאגן זיי פארן צו ר' אהרן. די מאנרא זאגן זיי פארן צו ר' זלמן לייב, בעיסיקלי צינדן זיי די זעלבע זאך, און ס'איז די זעלבע מנורה, סאו פארוואס דארף דער פון מאנרא קומען אויף וויליאמסבורג און דער פון וויליאמסבורג קומען אויף מאנרא? זייער פשוט, יעדער גייט ווי ער האט זנות, קיינער פארט נישט צו די אלע רעבעס ווייל זיי זעען גרויסע זאכן, מ'זעט ביי זיי גרויסע זאכן, יעדער פארט אוט אוו טאון. די גמרא זאגט דאך אזוי, רואה שיצרו מתגבר עליו זאל ער גיין למקום שאין מכירין אותו. עניוועי, למעשה איך איך זאג נישט די גמרא ווייל מען מעג חלילה זינדיגן, תוס' זאגט חס ושלום מען טאר נישט זינדיגן, נאר דער טלטול הדרך העט אים אפשוואכן די תאווה. דאס איז געווען אין די צייט פון די גמרא, היינט איז עס אנדערש. צייט פון די גמרא האט מען געפארן מיט א הארס און באגי, און ס'האט געטאנצט און געהאקט אייזערנע רעדער, און א לאנגע נסיעה, שטעל דיר פאר ווען דו פארסט אריין מיט אזא טשעריעט מיט א הארס און באגי, ווי צוהאקט און צובראכן דו ביסט, ס'איז ממש א שרעק, היינט? הא. קענסט אויספארן די גאנצע וועלט מיט אן ערעפלאן, צוועלף שעה פון ארץ ישראל אויף ניו יארק, קענסט דיך גוט אויסשלאפן און דו ביסט פאנקשענעל די נעקסטן אינדערפרי. יא, און די זעלבע מיט די היינטיגע קארס, די שיינע קארס מיט די גוטע ספרינגס, זיי פארן א מחיה, יו דאונט איווען פיל איט. סאו מען דארף זייער וואטשן ווי די קינדער גייען, פון וואו זיי קומען, און אזוי ווייטער. יעצט, ס'וואלט זייער גוט געווען ווען די ישיבות אליינס, און די ישיבה קטנה זאלן מאכן טריפס, נעיטשער טריפס, צו זעהן נאטור, דינגען באסעס, פארן אוט אוו טאון, רבי יונה לאנדא מאכט צו פארן צו דעם גרויסן צדיק אין ראטשעסטער, פארטס מיט די קינדער אויף ראטשעסטער, פון דארט העטס אריבער פארן אויף נייעגרע, און די קינדער האבן וואס צו זעהן, דיס וועי עט ליסט יו קען קאנטראל דעם, יור דעיר אנדער סאמבאדיס קאנטראל, ווען נישט איז דאך ס'ממש הפקר, ווען איינער זאגן אוי ביטול תורה ביטול תורה, ליסן. די באלאוני קען איך גוט. מען נוצט די תורה אויף יענעם צו באגראבן. ס'איז נישט אזא ביטול תורה ווייל סוף כל סוף מען צינד זייער פרי לעכט און די קינדער דרייען זיך שוין צוויי נאכמיטאג אין די גאס און נישט נאר די קינדער די בחורים אויך. וויאזוי פלעגט מען ביי אונז זאגן? דער זומער זמן פלעגט זיך אנהייבן ראש חודש אייר און שבועות איז שוין געווען בין הזמנים. אזוי פלעגט מען זאגן אין סענסטרי. דער ווינטער זמן. פלעגט זיך אנהייבן ראש חודש חשוון, און כ א כסלו איז שוין געווען בין הזמן. מען ווארט אפילו נישט אויף חנוכה, ווארט אויף כ ה כסלו, ניין כ א איז שוין געווען בין הזמן. סאו מען מוז זייער וואטשן די קינדער און די מיידלעך, נאכדעם איז אזוי. כ'האב גערעדט דא פון קינדער זאלן נישט גיין נאך געלט, לאידך גיסא מען טאר נישט עפענען קיין טיר פאר משולחים, יעצט האט א משולח גערעיפט א פרוי אין בארא פארק, די שענסטע געגנט, טערטין ענד פיפטיעט סטריט.
איך שריי שוין יאר און יאר מען זאל נישט עפענען קיין טיר, מען טאר נישט עפענען קיין טיר, חנוכה איז א מצוה צו געבן צדקה, אלע בחינות קען מער אונז, אונז קען מער אבער נאך א זאך, אונז קען מער די וויאזוי דער דור זעהט היינט אויס, קומט א ספרדישער משולח, זיצט דא חדשים און יארן, און ער זיצט דא אליינס, און ער גייט און א פרוי עפענט אים די טיר און וויל אים געבן אפאר טאלער האט ער גערעיפט איך ברויך אין בית הכסא זאגט ער און נאכדעם גייט ער איר רעיפן נא נא נא נא רבותי אין אזא צייט איז נישט קיין מצוה צו געבן צדקה מען מאכט יעצט גרויסע דינערס פאר אלע ישיבות שיק אריין דיין טשעק אדער גיי אין פערסאן און געב עס דער משולח האט מיט דיר גארנישט און דו האסט נישט מיט אים גארנישט און פאר אלל יו נאו נוצט ער עס פאר דראגס אויכעט אדער פאר זנות קען זיין ער האט דא א זוהן אין מאנהעטן עניוועי. מען דארף זייער וואטשן אויף דעם, נאכדעם דארף מען וואטשן אזוי ווי רוב קינדער זענען, מען קומט שפעט אין חדר, דארף מען וואטשן אז אלע קינדער זאלן דאווענען, די טעג זענען געמאכט להודות ולהלל, נישט פאר פעסטיוועלס, נישט פאר סעודות, ס'איז געמאכט פאר איין זאך, להודות ולהלל, אויסלערנען די קינדער דאווענען. אויסלערנען די קינדער לויבן דעם אייבערשטן, דאס איז וואס די טעג זענען געמאכט פאר. מען דארף אויך זען אז די קינדער זאלן דאווענען מנחה מעריב, ס'איז זייער קורץ די טעג, נישט אין אלע חדרים דאווענט מען מנחה, ווייל ס'זענען נאך צו קליין די קינדער אדער וואס, וואטעווער איט איז, דארף מען מאכן זיכער אז זיי דאווענען, אין אסאך אין חדר, אסאך קינדער אין חדר האבן זייער סיסטעם, ממילא איז עס נישט קיין פראבלעם, אבער טאמער קומט יעצט חנוכה און די סיסטעם איז אן אנדערע סיסטעם, דארף מען זעהן אז די קינדערלעך זאלן דאווענען, און נאכדעם דארף מען זעהן זייער א וויכטיגע זאך, אזוי ווי זיי געבן זיך אפ אסאך צייט אין שול, ס'איז דא וואס זיי כאפן שוין א מזרח לעבן ווי די רבי צינדט, וועלכע רבי ס'זאל נישט זיין, צינדט זיינע חנוכה לעכט, מען זיצט שוין א שעה צוויי אין בית מדרש, מען שטופט זיך, קומען חזירים שטופן זיך אריין צווישן די פיס פון הינטן און פון פארנט, זייער זייער מיאוס. דארפסט אויסלערנען דיין קינד, דארט וואו ס'איז דא א געשטופט בית מדרש זאלסטו נישט אריינגיין. ס'איז דא א דין אז מ'מוז האבן ד' אמות לעבן א מענטש וואס ער דאווענט, מיט אנדערע ווערטער דו טארסט נישט גיין אין זיינע ד' אמות. טריי אויסצולערנען דיין קינד והוא הדין אז דו גייסט אין א שול צו דאווענען, סתם אזוי נישט נאך שמונה עשרה, און אז דו גייסט פאר סאושעל קלאב אזוי ווי למשל דו גייסט וואטשן ווי דער רבי צינדט, אן די חנוכה לעכט קומט מען זיך צאם, מען סאושעלייזד, ס'איז נישט א ענין פון דאווענען, ס'האט נישט קיין הלכות, זאלסט אויסלערנען דיין קינד, ס'מוז זיין ד' אמות, ד' אמות איז אכט פיס, צווישן דיר און צווישן דעם חזיר, צווישן עניבאדי, ווייל עניבאדי איז א פאטענטשעל חזיר, איינער האט זיך שוין פארלוירן און ר'האט עס שוין געטוהן, און דער אנדערע קען זיך פארלירן. ווילאנג א מענטש לעבט עוד בו נשמתו קען ער ווערן א חזיר, ס'יעצט געווען איינער וואס מ'האט אים איינגעזעצט ער איז אכציג יאר אלט און ער האט געטשעפעט א מיידל פון זיבן, פארשטייסט א א מרחק, אכציג מיט זיבן, סאו אמאל איז דא איינער וואס האט נאכנישט ארויסגעוויזן אז ער איז א חזיר, און אמאל איז דא איינער וואס האט שוין יא ארויסגעוויזן אז ער איז א חזיר, וויאזוי די מצב זאל נישט זיין איז ער א פאטענטשעל חזיר, איז במילא. זאל מען זייער וואטשען פאר יעדן. ד' אמות, שטיי אוועק ד' אמות. ס'איז אינטערעסאנט ווען זיי האבן געלייגט אין חרם האבן זיי אויך געזאגט אז מ'טאר נישט שטיין ד' אמות לעבן מיר, סאו איך נוץ יעצט די זעלבע ד' אמות אז מ'טאר נישט שטיין לעבן חזיר, מאויבי תחכמני, פון איצעלע פימפ'ס בריוו וואס ער האט אויסגעשטעלט און די אַכט און דרײַסיק רבנים וואס האבן עס אונטערגעשריבן, בין איך געוואויר געווארן מרחיקין את הנבילה מן העיר חמישים אמה, אבער מ'דארף נישט קיין פופציג אמה ווייל די שול איז נישט אזוי גרויס. ד' אמות שטיי לעבן חזיר. די פארענטשע, זאג איך ענק נאכאמאל, איז א השחתה ממש. וויפיל מער איך רעד דערפון קאלן מיך בחורים ביסט גערעכט כ'האב אויפגעהערט צו שטיין אויף די פארענטשע ווייל כ'האב נישט געוואוסט אזוי ווערט מען פטור א חזיר ער שטופט זיך אין דיר אריין סא האו יו געט ריד אוו הים האבן זיי זיך אויסגעלערנט יו וואלק אוועי און ער איז נישט דא זאל ער כאפן א צווייטן יונגל זאל יענער האבן די צרות א גאנץ לעבן. יעצט ס'דא נאך א וויכטיגע זאך וואס מ'מוז רעדן וואס דאס איז פון די פגעי הזמן. וואס די צייט ברענגט אונז, און דאס איז אינסעסט. אינסעסט מיינט אז די אייגענע קרובים שלאפן מיט די קינדער. דאס טייטש אזוי, א טאטע קען שלאפן מיט די טאכטער, א מאמע קען טשעפענען דעם זון. און דאס איז נישט אין לאלא לענד ערגעץ ווי קיינער איז נאכנישט געפארן, דאס איז אין ווילימסבורג, אין בארא פארק, אין פלעטבוש, אלל אווער. ס'איז נישט, ס'איז ליידער, ליידער איז עס היינט א קאמאן זאך, ס'איז נישט א זאך וואס עס געשעהט נישט. עניוועי, ס'איז א ביטער אומגליק. דעיס איז אבער א זאך וואס עס קען מען נישט העלפן, גיי נעם צו אלע קינדער פון די טאטעס, ווייל די טאטעס, ווייל ס'איז דא טאטעס וואס וואוינען מיט די קינדער. איך גיי יעצט אינדערפרי פארטאגס צום דאווענען, כ'האב ענק שוין געזאגט איך דאווען דאך נישט ווייל כ'האב דאך נישט קיין שול, סאו וואס איך טוה איז, איך גיי ארום פיר מאל וויליאמסבורג און איך קום אהיים און איך זאג גוט מארגן, כ'האב געדאווענט, פיין. גייענדיג האב איך אזוי מהרהר געווען אז ליידער איז שוין נישט דא קיין פאשקווילן אין די גאס, נו וואס זאל דער עולם טוהן? מ'האט שוין אויפגעהערט מיט די פאשקווילן? דערווייל זעה איך ברוך השם יא עס איז נאך דא גענוג פאשקווילן אין די גאס, ס'פעלט נישט, אה מ'גייט דא דורך לי עוועניו, קארנער טעילאר סטריט, אה ברוך השם. אבי ס'שטייט שוין ווידער ווער ס'איז לדראון עולם, שטייט דא איינער פון די נעמען לעזער קעסטנבוים, אונז האלט מיר אויך ער איז לדראון עולם, ער מיט זיין טאטן וואס זיי האבן אפגעהארגעט אונזער קאמיונעטי, אבער נישט פארן ריזן וואס עטץ עטץ ווילטס זאגן ווייל ער האט געגעבן געלט צו בויען א שטעטל און מ'האט אנגעהויבן צו גראבן טויטע, עניוועי ביי אונז איז ער וועגן אנדערע זאכן, נאר כ'וויל נישט יעצט אריינגיין, שוין לאמיר צוריקגיין צו אונזער זאך, ס'איז דא. זייער אסאך אין לאוס שוואגערס שוואגערס טאטשן ניעסעס מיט נעפיוס, כ'האב יעצט אויך א קעיס ווי א שוואגער האט געטאטשט זיין א ניעס, און די ווייב לאזט בשום אופן נישט אז מען זאל גיין צו קאורט ווייל דער טאטע האט זיך אויף איר אנגעלייגט און פארטיג, און ער האט געזאגט סארי, הי קילד די טשיילד, און ער האט געזאגט סארי, אנבעליוועבל, און דאס גייט קאסטן אים יעצט פערציג טויזענט דאלער א יאר מינומום. זי צו טרייען צו היילן און ער האט צו קענען היילן א מכה, הלוואי וואס צען פראצענט זאל זי זיין נארמאל, דאס איז וואס אונז פארשטיי מיר נישט, דער רמב"ם זאגט אז חוש המישוש הוא חרפה לנו, און ער ברענגט עס צו צום פון דעם יווני הבליעל פון אריסטאטעלעס. פון די יוון, מלכות יוון, וואס אונז זעמיר יעצט, מען טוט דאנקען דעם אייבערשטן אז מען פטור געווארן פון זיי. דער רמבן רעדט זייער שארף קעגן דעם רמב"ם וואס ער ברענגט צו דעם בליעל. דער אמת איז. מען געפון מיר אין חומש, רחל זאגט, ביי יוסף, מען האט אים א נאמען געגעבן יוסף, ווייל אסף השם את חרפתי. די מידת היסוד, דאס קען זיין אדער די ערגסטע חזיריי, מען קען מיט דעם אנטון די ארגסטע זאך, אדער עס קען זיין די הייליגסטע זאך, אסף השם את חרפתי. און מיט דעם קען מען פארשטיין דעם רמב"ם מיטן רמבן. דער רמב"ם האלט אז עס איז א חרפה לנו. דער רמבן האט א ספר וואס הייסט איגרת הקודש לרמבן, און ער לערנט דיך אויס אז דאס איז גאר די העכסטע קדושה, און במילא איז נישט קיין מחלוקת ווען מען טוט עס אזוי ווי מען האט ברוך מרדכי טוט עס. כאפט יעדעס אינגל שוין פערציג יאר און ער איז זיי מטמא, דעמאלטס איז תאוות המישוש היא חרפה לנו, און טאמער טוט מען עס ווי עס דארף צו זיין, מיט זיין פרוי בקדושה ווען זי איז ריין, איז דאס די העכסטע זאך וואס איז דא, דאס האלט צוזאמען דעם קאפל, דאס ברענגט אויך אראפ קינדער, סאו קיינער איז נישט מחולק, נישט די רמב"ם נישט מיטן רמבן, די רמב"ם רעדט ברוך מרדכי סטייל, וואס מען זיצט אין בורשטינער מקווה מען ווייקט זיך און מען איז מטמא יעדן בחור און יעדן יונגל. און מען נעמט זיי אין די קאר אין די פארקס אינמיטן טאג און מען ציט זיי אראפ די הויזן און מען טוט מיט זיי משכב זכר, דאס איז א חרפה לנו. לאידך גיסא, טאמער מען טוט ווי עס דארף צו זיין איז עס קדושה, הסירה השם את חרפתי, ס'איז מידת יסוד. יעצט קומען אריין פרעמדע מענטשן אין שטוב, שוואגערס, שוואגער איז א צוגעקומענער, דו ווייסט נישט פון וואו ער קומט, ווען ער קומט, און דו טראסט אים דיינע קינדער. יעצט, חנוכה האט אסאך זאכן, קודם האט עס. דער טאטע מאמע זיצן אונטן אין דיינינג רום זיי שפילן קארטן, און אויבן אויפן שטאק ווי מען שלאפט אדער אונטן אין בעיסמענט זיצן די קינדער און זיי שפילן אויכעט, ענד עט די ענד אף די דעי קומט דער שוואגער דער חזר ער גייט אראפ אין בית כסא און ער טרעפט א קינד און ער געטס הוקד אפ טו הים. פעמילי טיים איז די ווארסט טיים. פאר טשילדרען, ביקאוז יו העוו טו בי ווערי קערפול הו איז קאמינג אין אינטו די האוז, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, נאכדעם איז דא אז די קינדער צווישן זיך טשעפען זיך אויך איינער דעם צווייטן, כ'האב ענק שוין אויסגעלערט, די יאר גייט מען ארבעטן אז קינדער זאלן נישט טשעפען איינער מיטן צווייטן, ענד איטס ווערי קרושעל, מען מוז רעדן דערפון, סאו ס'קומט א יום טוב, חנוכה איז נישט קיין יום טוב, וואס מען מוז זיין אין שול א גאנצן טאג, ס'איז א יום טוב וואס איז מער צו להודות און להלל, אבער ס'איז מער דערפון סאושעל רילעישאנס אויך. דארף מען זייער וואטשן וועמען מען נעמט אריין אין שטוב. און נאכדעם איז דא די באקאנטע זאך וואס דאס הייסט הכנסת אורחים, דו ברענגסט אריין א מענטש אין שטוב, דו ווייסט נישט ווער ער איז, ווי ער איז, פון ווי ער קומט, פון ווי ער גייט, ווי ער גייט, וואס איז יעצט געשען מיט א ספרדישע חיה, א ווייבל האט אים אריינגעלאזט, געוואלט געבן אפאר דאלער צדקה, און וואס האט ער געטון? ער האט איר גערעיפט. מען דארף זייער קעירפול זיין וועם מען לאזט אריין אין שטוב, מען טאר בעיסיקלי קיינעם נישט אריינלאזן, צדקה יא, דאס געבן אין שול, לאז קיינעם נישט אריין אין שטוב. איינער זאגט מיר, יא ווייל ס'איז א ספרדי, די ספרדים זענען האט בלאדעד. און וועגן דעם האט מען זיי געלאזט אז זאלן חתונה האבן מיט אפאר ווייבער, זאג איך יענעם איך האב דיר צו זאגן נייעס, פאראיאר האט די זעלבע געטון אן אשכנז, סאו דאונט לעיבל פיפל און מאך נישט קיין רעיסיסט אוט אוו דיס. זאלסט פארשטיין גוט אז מען דארף זיין זייער קערפול, און אז דו זיין קערפול איז מען שוין גוט, דו זאלסט נישט טראסטן קיינעם, איך זאג אייביג אז דער איסור ייחוד איז אזא מין לייף סעיווער פאר כלל ישראל אז ס'איז נישט דא דערגלייכן, למשל טראסט נישט איבער דיין זיידן אליינס מיטן אייניקל, הייבט זיך אן א מעשה וואס דו טראסט נישט דעם זיידן? איז אזוי, איז עס דער זיידע פונעם טאטנס זייט? פרעגט ער זיך, איז עס די זיידע פון די מאמע'ס זייט? רעגט זי זיך אויף, וואט, יו דאונט טראסט מיי פאדער? אזוי ווי ס'איז דא איסור יחוד זאג איך, איך טראסט דיין טאטן די גאנצע וועלט, די סאן און די מון און די עלף שטערן, אבער די תורה זאגט מען טאר זיך נישט מייחד זיין. ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך דער איסור יחוד. יעצט, אונז דארף מען דאס אויסנוצן אויף ריכטיגקייט. ס'קומט א טאטע וויזיטן, ס'קומט א זיידע וויזיטן אן אייניקל, וואס דאס איז דיין טאטע אדער דיין מאנ'ס טאטע, דארף מען אים זאגן, העי, בראדער, קיעפ קול, מיינע קינדער גייסטו איר נישט טאטשן. מוזסט עס אים נישט זאגן גראב, קענסט אים זאגן מען קען נישט וועגן יחוד, וועגן אהער, וועגן אהין. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, מען שיקט ארום די קינדער צו משפחות, מען שיקט ארום, מען גייט צו די מומען, צו צו די שוועגערן, מען גייט מען שיקט די קינדער, רבותי איטס אלל ראנג ענד איט וואס פראווען ראנג די פעסט פיפטי יערס, און פאלטס נישט אריין אין דעם פראבלעם, ווייל איינמאל וועסטו אריינפאלן וועסטו קיינמאל נישט ארויסקריכן, כל באיה לא ישובון. סא דאס איז די וויכטיגע היילייט פאר יום טוב חנוכה, און דאס איז די שליסל וואס יעדער זאל אויסהערן, ווייל דאס האט צו טון מיט סעקשועל אביוז, און יעדער זאל זען אז מען זאל נישט אריינפאלן אין דעם פראבלעם. און איך וויל ענק זאגן, היינט האט מען שוין נישט קיין מורא צו רעדן אפן, ס'איז שוין דא אזויפיל מעשות. אז דו קענסט ברענגען אויף יעדע זאך פארוואס דו לאזט נישט דיינע קינדער זאלן גיין צו שוועגערנס צו צו שוואגערס צו כדומה עס איז דא סאו מעני סטאריס ונלאו מצרים לשתות מ'עט מיד ווערן צו דערציילן אזויפיל מעשות סאו רבותי סטרעיטן יור סעלפס אוט דו קאנסטראקטיוו ענד בי סעיף. רעדער דען סארי. כ'האב געוואלט זאגן וויאזוי זאכן טשענדזשען זיך, די גמרא זאגט אסאך מאל ס'איז דא זאכן וואס איז נשתנה שמיה, אמאל האט מען עס גערופן א ארנא אמאל האט מען עס גערופן א ארון, וואס איז באמת אונז וויכטיג וויאזוי ס'האט אמאל געהייסן? וואס איז דאס למאי נפקא מינה? תירוץ איז ס'איז מורא'דיג וויכטיג, די חז"ל לערנען אונז אז דו זאלסט אייביג וואטשן דעם שורש פון וואו ס'קומט, ווייל דו קענסט נישט וויסן, פון דעם קענסטו דיך א מורא'דיגע זאך אמאל אפלערנען. און איך וויל ענק זאגן, אמאל איז לי עוועניו געווען א טו וועי סטריט, יעצט איז עס א וואן וועי סטריט, למאי נפקא מינה וואס איז א חילוק צו מען איז געפארן וואן וועי צו טו וועי, דער חילוק איז מען קען פון דעם אראפלערנען א מורא'דיגע זאך, אז ס'וואקסט די קאמיוניטי. ס'איז גוט לגבי ריעל עסטעיט, ס'איז גוט לגבי עפענען סטארס, היינט איז שוין אנדערש, היינט לייגן זיי אויפן פלאר אזא גומי און זיי רעכענען אויס יעדן טאג וויפיל קארס ס'פארן דורך, אבער אויך. זיי קענען נישט וויסן צו ס'איז פול צו ס'איז ליידיג די קארס. פון היסטערי קען מען זיך זייער אסאך לערנען פאר די פיוטשער וויאזוי צו גיין, וויאזוי אומצוגיין. מען זאגט היסטערי ריפיטס איטסעלף. קוקט וויאזוי ס'האט זיך געטשענדזשט די צייטן. אונזער הייליגער רבי האט זיך געשלאגן קעגן טעלעוויזשאנס. ער האט אפילו אמאל געזאגט וויי איז פאר אזאלעכע אויגן וואס זיי זעען אויגן וואס זיי האבן געזען טעלעוויזשאנס. דאס הייסט די ביסט א כלי שני און דיר איז שוין אויך וויי אז די האסט צו טון מיט אזא מענטש וואס ער האט געוואטשט טעלעוויזשאן אדער ער האט פאלשע השקפות. היינט איז אזוי געווארן אז מען טאר עס נישט זאגן, איך זאג נישט אז מען זאל עס טון חס ושלום, איך האלט אויכעט ס'איז אנגעברענגט די צייט און דו מוזט נישט וויסן אלע צרות פון די גאנצע וועלט און אלע זנות, באט היינט איז שוין געקומען א צייט וואס טעלעוויזשען ווען מען האט א טשויס צווישן טעלעוויזשען אדער אינטערנעט וואלט מען ענדערש פריפערט טעלעוויזשען ווייל עט ליעסט אין דעם טעלעוויזשען געבן זיי אבאכט אז מ'זאל נישט אריינלאזן די אלע זנות, ס'זאל נישט זיין, דער איז סערטען טינגס וואס זיי געבן נאך אבאכט אויפן אינטערנעט איז דאך אלעס מותר. די זעלבע אויכעט מיט שפילן קארטן, האטס באמערקט איך רעד גארנישט וועגן שפילן קארטן, קיינמאל נישט, פארוואס? היינט איז געקומען א צייט וואס ווען א טאטע קען קאנטראלן זיינע קינדער און זיי האלטן ביי זיך אינדערהיים און שפילן מיט זיי קארטן, נישט וואס איך זאג ס'איז א היתר, ניין, וישקכי מיינט וועלעכער איד שפילט חנוכה קוויטלעך הוסט ווינטער, ניין, איך זאג נישט אז מ'זאל עס טון, חס ושלום, ס'איז ביטול תורה און חוץ פון דעם ס'איז אזאלעכע הייליגע טעג וואס מ'דארף אויסנוצן, מען דארף להודות ולהלל זאגן הייליגער באשעפער איך דאנק דיר און איך לויב דיר, נאר אז מען קוקט היינט אום וויאזוי די וועלט זעהט אויס, די קינדער גייען ארום מיט קארס און מיט דראגס מיט די מיידלעך, און מען טרעפט זיך, און ס'איז, ס'איז, חנוכה איז ממש, ס'איז א דיזעסטער פון א יום טוב, ס'איז איך זאג נאכאמאל ס'איז ארגער ווי אלע ימים טובים וואס מען טאר נישט טון קיין מלאכה, נישט וואס די בויס דערשרעקן זיך פאר דעם אויכעט, מען טרעפט זיי אין מעקדאנעלדס אפילו אין פסח אין פלארידע אבער על כל פנים ס'איז דא די דורכשניטליכער היט זיך נאך און ער וואטשט וואס ער טוט. סא היינט איז געווארן אן ענין וואס שפילן קארטן מיט די משפחה און מען זאל וואטשן אויף די קינדער איז עס א געוואלטיגע זאך רעלעטיוולי קעגן דעם וואס קינדער לויפן ארום. רבותי עטס האטס נישט קיין השגה אונז האמיר נישט געדארפט אזויפיל היטן אונזערע קינדער און אונזערע עלטערן אויך נישט געדארפט אזויפיל היטן אונזערע קינדער ווייל ווי האסטו געקענט גיין נאכאמאל ווילימסבורג נאכאמאל ווילימסבורג סאיז נישט געווען קיין בייקס ס'איז נישט געווען קיין בייק לעין און ס'איז נישט געווען קיין קאר לעינס, בחורים האבן נישט געהאט קיין קארס דעמאלטס, סא רבותי איך וויל ענק בעטן א טובה, וואטש וואט יור דואינג ביקאז די ווייסט נישט וואט די טשילדרען אר אפ טו, איך מיין איך בין דאך אין די גאס איך בין אן עמך מענטש סא מיר פארציילן די בחורים וואט דעי אר אפ טו, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן, איך וויל נישט אריין גיין מער גרעפיקער ווי ס'איז, אבער איך בעט ענק רבותי וואטש יור טשילדרען, האלטס אינדערהיים. מאכטס שיינע זאכן, מאכטס א סעודה, מאכטס געימס, מאכטס זאכן עטס זאלטס יו שוד בי עיבל טו קיעפ יור טשילדרען אונטער דיין מזוזה. יעצט האטס אלע א פרייליכן חנוכה און דער אייבערשטער זאל העלפן די טעג זאלן אונז ברענגען אז מען זאל קענען לויבן דעם אייבערשטן און נישט חלילה די אלע מיעסע זאכן. יעצט איך וויל נישט דער עולם זאל שלעכט פארשטיין אז איך הייס מען זאל חלילה וואטשן טעלעוויזשען אדער איך הייס חלילה. אז מען זאל טון אנדערע זאכן וואס מען טאר נישט. ניין איך בין נישט דא צו ברעכן גדר הצניעות, איך בין נאר מסביר ס'קומט אמאל א צייט ווי איטס טשעינדזשינג טיימס און אז דו דארפסט האבן א ווידיאו אינדערהיים זאלסט קענען ווייזן שיינע ווידיאוס פאר די קינדער און זיי וואטשן איז עס זייער וויכטיג. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה האט מיר דערציילט א איד, אן עלטערע איד, דעמאלטס ווען איך האב געהאלטן ביי שידוכים, שוין מער געדאכט מיט פערציג יאר צוריק, איז געווען א גאנצע זאך, שייטל, יא שייטל, נישט שייטל, ווי עטס ווייסטס אז אלע גדולי הדור האבן גע'אסר'ט שייטלעך. ווי ס'איז ידוע דער הייליגער דברי חיים איז געווען מורא'דיג קעגן דעם. על כל פנים, איז געווען עפעס אמאל א שידוך וואס מען האט אנגעטראגן פאר א איד, א באבוב'ער מיידל. דער איד האט געוואלט דעם שידוך פאר זיין זון, אבער דאס מיידל האט געוואלט גיין אזוי ווי זיי זענען געגאנגען דעמאלטס מיט פערציג יאר צוריק, רוב בארא פארק זענען געגאנגען מיט אויפגעדעקטע שייטלעך און אפילו אראפגעלאזט אביסל. עניוועי, איז געגאנגען דער איד און איז אריין צום באבוב'ער רב, אזוי האט ער מיר פארציילט צו רבי שלוימעלע, און ער האט דורכגעשמועסט די גאנצע זאך אז ער וואלט זיך משדך געווען מיט דעם איד נאר ער האט א פראבלעם. באבוב'ער רב געזאגט, אזוי זענען היינט די מיידלעך, און אז טאמער ווילט איר נישט דעם שידוך, העט איר מוזן זוכן פון אן אנדערן קאטעגאריע, נישט פון באבוב. פרעגט אים דעם באבוב'ער רב'ן איך פארשטיי נישט פארוואס רעדט איר נישט קעגן שייטלעך פארוואס מאכט איר נישט א גאנצע זאך איר ווייסט דאך דער הייליגער דברי חיים אייער זיידע געווען א גרויסער מתנגד אויף שייטלעך האט ער אים גענפערט אזוי ווען מען קוקט אן דעם היינטיגן דור און דער הייליגער דברי חיים וואלט היינט דא געלעבט וואלט ער געזאגט קינדערלעך טייערע גייט שערטס ענק אפ די אייגענע לאנגע האר און טוטס ענק אן שייטלעך. סא די תקנות וואס באבוב'ער רב האט נישט געוואלט רעדן קעגן שייטלעך איז געווען ווייל ער האט געזאגט כאן כאטש כאפ איך אריין די אידישע טעכטער אז זיי שערן זיך כאטש אפ. אז נישט האלט מען שוין דא אז וואלטן געגאנגען מיט א לאנגע אייגענע האר, אפשר צוגעדעקט מיט א סנוד אבער על כל פנים, ס'קומט טשעינדזשינג טיימס וועגן דעם דארף מען אייביג וויסן וויאזוי די דור האט דעמאלטס אויסגעזען, דאס איז די גמרא לערנט אין צלץ, אמאל האט עס געהייסן אזוי און היינט הייסט עס אזוי, דאס איז מורא'דיג וויכטיג צו וויסן אין וועלכן דור דו לעבסט און וואו דו לעבסט. קינדערלעך טייערע, קויפטס אלע די אלע ווידיאוס פון רעבעס און פון רבנים, און אפילו פון שיינע פלעיס, ס'דא יעצט יוסף שפיל, דאס איז דאך די וואס מען ליינט אין חומש. די וואכן פון חנוכה, סאו רבותי האלטס די קינדער אינדערהיים. כ'וויל ענק זאגן, כ'האב מיך דערמאנט יעצט נאך א מעשה, אז דער הייליגער סאטמארער רבי, פלעגט דאווענען און ראש השנה האט ער געזאגט א דרשה אין ביידע שולן, ס'איז געווען די שול, די יעקישע אידן, די אויבערלאנדער, און נאכדעם ס'איז געווען די חסידים, ביי די חסידים האט ער געזאגט שערטס ענק אפ די האר, שערטס ענק אפ די ביי האר, און גייטס צוגעדעקט, דער רבי האט געוואלט יעדער זאל גיין אינגאנצן צוגעדעקט, אפילו דא אין אמעריקע האט מיר דערציילט די אלטע תלמידים, ס'איז געגאנגען דעם רעבן אין לעבן ווען א בחור איז א חתן געווארן אז מען זאל זיך צודעקן אזוי ווי אינדערהיים. און ווידעראום אין די שול, די בית המדרש פון די קהילה, האט ער געזאגט רבותי שערטס ענק אפ די האר און טוטס ענק אן שייטלעך. אזוי האב איך געהערט פון אלטע חסידים פון רבין. ווען איינער וואלט געגאנגען צו ביידע וואלט ער דאך געזען אז די רבי זאגט פונקט פארקערט מהיפך להיפך, נאר ער האט געוואוסט, זיינע מענטשן איז זיינע מענטשן, און די שטאט איז די שטאט. עניוועי, האט א פרייליכן א לעכטיגן חנוכה.